ביז יעצט האבן אונז געלערנט די כלי המשכן וואס דאס זענען די כלים, כלים מיינט בעצם אזוי ווי פורניטשער יא, די פורניטשער וואס זענען אינעווייניג אין די משכן, מיר האבן געלערנט די משכן אליינס וואס מיינט די יריעות, די פעבריק וואס האט צוגעדעקט די משכן און ארומגעדעקט אזוי ווי א אוהל, און די קרשים וואס דאס זענען די ווענט אדער די וואס האלט אויף די יריעות המשכן. יעצט גייען אונז ארויס אינדרויסן פון די משכן, אינדרויסן פון די משכן מאכן אונז די מזבח, ס'שטייט נישט באמת דא וואו מ'מאכט עס, אבער ס'איז בעצם פשוט א מזבח וואס מ'שחט אויף דעם קרבנות, ס'קען נישט זיין אינעווייניג, אין די בית המקדש איז אויך געווען אזוי, א מזבח, דארט פארברענט מען זאכן, ס'איז אזוי ווי א בארביקיו, ס'באלאנגט נישט אינעווייניג אין די חצר אין די שטוב אין די משכן, ס'באלאנגט אינדרויסן אין די חצר המשכן, וועגן דעם איז עס שפעטער, הגם ס'דא וואס לערנען אז מזבח איז אפשר דער עיקר, מען מקריב אויף דעם קרבנות און אזוי ווייטער וואס איז אפשר איינע פון די עיקר מטרות פון די משכן, דאס איז ווייטער זיכער אז ס'שטייט אינדרויסן. די מזבח איז אויכעט די גרעסטע זאך וואס מ'זעט דא פון די אלע כלים, ס'איז פינף ביי פינף אמות, און די פסוק זאגט רבוע, על פי הלכה לערנט מען פון דעם אז ס'דארף זיין מרובע, ס'זאל נישט זיין רינדעכיגע קרנות און אזוי ווייטער, פשט איז ס'דא עפעס א ענין אז ס'זאל זיין אז ס'זאל זיין מרובע, דריי אמות הויך און ס'האט קרניים, אויכעט ממני פון די זעלבע האלץ, ס'דאך געמאכט פון האלץ, מצופה נחושת אבער ס'איז געמאכט פון האלץ. פון די זעלבע מאכט מען קרניים אויף די פיר עקן, דאס איז עפעס א ענין פון שטארקייט פון יופי פאר די מזבח, און עס שטייט אויך אויסגערעכנט אלע כלים פון די מזבח, ס'איז די כלים וואס מען מאכט, וואס מיט דעם פארברענט מען די קרבנות, די יעים, די מזרקות, מזלגות, אלעס העלפן פארברענען די קרבנות, דאס איז די תפקיד פון מזבח, הגם עס שטייט נישט דא, באמת אינטערעסאנט אז עס שטייט נישט דא, עס גייט שטיין שפעטער. חוץ דעם די מזבח האט עפעס א זאך, חוץ פון דעם וואס עס איז צוגעדעקט מיט נחושת, האט עס עפעס א זאך וואס הייסט א מכבר, א רשת, אזוי ווי א. נעט פון נחושת ארום און ארום וואס דאס אויף דעם איז דא פיר רינגעלעך און דאס איז אויף די אונטערשטע חלק פון מזבח אין דעם רינגעלעך גייט מען אריין לייגן די בדים וואס מען גייט אין דעם שלעפן די מזבח ווען מען גייט פארן און די נעט איז עפעס אזא יופי ס'הייסט ס'איז אויך געמאכט פון האלץ צוגעדעקט מיט נחושת און ס'האט צו דעם א נעץ אזוי ווי אין די שולחן איז געווען א זר און אזוי ווייטער דא איז דא א נעץ. נאך א זאך שטייט אויף די מזבח נבוב לוחות, קיינער ווייסט נישט קלאר וואס דאס מיינט נבוב לוחות, ס'מיינט אז ס'דא לעכער אין די נעץ אדער אין די מזבח אליינס, און דאס איז אלס אויכעט כאשר הראה אותך בהר, דאס אלס א חלק פון דאס מ'האט געזען. נאכדעם אז מ'האט א מזבח, אזוי ווי די סדר מ'האט געלערנט פריער קודם די כלים נאכדעם די משכן, דען איז אויכעט די חצר, וואס די חצר איז ארום די מזבח און ארום די גאנצע משכן, חוץ פון דעם וואס ס'דא די משכן איז געווען א חצר און די חצר איז געווען געמאכט, ס'האט נישט געהאט קיין דאך אבער ס'איז געמאכט פון קלעים, קלעים הייסט הענגעדיגע קורטענס, און דער פסוק גייט אדורך די זייטן און ס'פארציילט וויאזוי מ'מאכט עס יעדע זייט גייט אויף די רעכטע זייט ער זאגט מ'מאכט הונדערט אמות לאנג, די הונדערט אמות איז דא צוואנציג עמודים ס'הייסט יעדע פינף אמות איז דא א עמוד בערך, און דאס איז געמאכט פון מיט א נחושת'דיגע אדנים און די ווים איז געמאכט פון זילבער. זעלבע זאך אין צפון, זעלבע זאך אין מערב איז דא פופציג אמות הייסט עס אז ס'איז א רעקטענגל, פופציג ביי הונדערט, זייער אסאך זאכן דא זענען א רעקטענגל, און דארט האט עס פופציג אמה און צען קומט אויס ווייטער צען, פינף אמה פאר יעדע עמוד, און אין די פראנט פאת קדמה מזרחה איז אויכעט פופציג אמה אבער דארט דארף דאך זיין א טיר ממילא דארט גייט נישט זיין פופציג אמה פון סטרעיט קורטענס נאר ס'זיין פופצן אויף איין זייט אויף איין כתף שטייט איין שאלדער כאילו מען קוקט אויף א מענטש האט ער צוויי שאלדערס אויף איין זייט און די אנדערע זייט אינמיטן איז די קאפ סאו כאילו דאס איז א משל אויף ווי די שפראך נוצט פאר די משכן און אויף יעדע זייט האט ער דריי סאו ווייטער דריי דריי מאל פופצן איז פינף עה דריי מאל פינף איז פופצן סאו פאר יעדע פינף אמות און נאכדעם איז דא א שער און די שער איז דא צוואנציג אמות סאו צוואנציג איז די איז וואס איז געבליבן דרייסיג מיט צוואנציג איז צוואנציג איז אינמיטן. צוואַנציק אמות סאו דאס איז די מסך, און דאס איז שוין נישט געמאכט נאר פון שש משזר אזוי ווי די גאנצע חצר, דאס איז געמאכט מיט תכלת ארגמן תולעת שני און שש משזר מעשה רוקם, ס'איז שיין געמאכט. דאס שטייט אויף פֿיר עמודים ווייטער צוואַנציק ע פֿינף אמה פאר יעדע עמוד שטימט פונקטליך. נאכדעם פירט די פסוק אויס אלע עמודים זענען מחושקים כסף, וואס מיינט מחושקים ווייסן נישט פונקטליך, די ווים ווייסן אז דאס איז די הוקס אויף דעם הענגט מען די קורטענס. און די אדנים זענען פון נחושת, קומט אויס סך הכל, און די פסוק איז איינפאך ס'איז נישט קיין חידוש, קומט אויס סך הכל, האבן זיי א חצר וואס איז לאנג הונדרעט אמה, ברייט פופציג אויף פופציג, און ס'איז הויעך פינף אמה, דאס איז יעצט מחדש געווען, און ס'שטייט אויף נחושת, און אזוי אויך אלע כלי המשכן וכל יתדותיו וכל יתדות החצר נחושת, דאס הייסט, מ'דארף דאך האבן יתדות צו צוטשעפענען די חצר צו די ערד, אזוי ווי א אוהל און אזוי ווייטער, אלס אלס. אלס איז געמאכט פון נחושת. עד כאן האבן זיי געמאכט די משכן און די כלים און די חצר, יעצט ואתה תצוה, דאס הייסט אין די פרק קומט עס נאך אלס אריין אין די פרשיות הייבט זיך אן א נייע פרשה פון תצוה, מ'קען טראכטן פונקטליך ווי יעדע זאך באלאנגט, אבער ס'שטייט אז מ'זאל נעמען שמן זית און טון צינדען כסדר'דיגע לעכט, נר תמיד, יעדן טאג, ווי צינדט מען דאס? באוהל מועד, נישט אין די פרוכת נאר אינדרויסן פון די פרוכת, ווער צינדט עס? אהרן ובניו, ווען צינדט ער עס ביינאכט? דאס איז חוקת עולם און דאס איז א הלכה אז מ'צינדט יעדן טאג די מנורה, און אזוי ווי די מפרשים לערנען דאס איז בעצם א חלק פון די בנין, אונז האבן שוין געזען פריער ביי די ליסט פון אינגרידיענטס שטייט שמן, וויסן וועלכע סארט שמן למאור, יעצט לייגט ער צו נישט נאר ס'איז שמן לאמור, וויסן וועלכע סארט שמן, ס'דארף זיין שמן זית, ס'דארף זיין זך, ס'דארף זיין כתית, כתית, אלע פרטים וואס ס'זאל זיין א גוטע שמן, און דאס איז א חלק פון די בנין, אזוי ווי מען בויט א בנין, לעצטע זאך צינדט מען אן די לייט, מען לייגט לייטס, און דאס איז בעצם א חלק פון די בנין, חוץ פון דעם וואס ס'איז דא א מצוה יעדן טאג טאקע עס צו צינדן, איז פאסט עס דא אריין אין די ענין פון די בנין בית המקד במשכן אז מ'זאל מאכן די שמן און די מנורה.